משיחת ו' תשרי תשמ"ח. איצטער רעדט מען זיך וועגן דעם ענין פון הקהל און אז דאס איז א זמן המתאים, וויבאלד אז שנת הקהל הייבט זיך שוין אן פון ראש השנה, און די הכנה לזה הייבט זיך נאך אן פון די שנה שלפני זה, על אחת כמה וכמה אז אין שנת הקהל איז מען שוין אריינגעגאנגען מערער ווי דריי טעג וואס בג' זימני הוי איז הוי חזקה און מען האלט שוין אין רוב פון עשרת ימי תשובה וכו' ווי די אלע עניינים האמורים לפני זה, א יעדער זאל גלייך אנהייבן טון במרץ הכי גדול ככל האפשר אפשריות שלו אויף איינווירקן אנהייבענדיג פון זיך אליין וואס יעדער מענטש האט זיך אין זיך דעם חלק שלו, וואס דאס איז מיטן תוקף בדוגמא פון אנשים, דער חלק מיט זיי וואס פארבונדן מיט הנהגת העולם און הנהגת הבית און חינוך הבנים, וואס דאס איז פארבונדן מיט נשים, און דער חלק שבו וואס איז פארבונדן וואס ער איז א מקבל און א מחונך, און יאגט זיך נאך הלומד מכל אדם וכו', וואס דאס איז בדוגמא פון קטנים, און אויכעט קטני קטנים, זאל ער דאס אויפטון ביי זיך, אז זיי אלע זאלן דורך, אז זיי, די אלע חלקים, זאלן דורכגענומען ווערן מיט דעם זעלבן געדאנק פון ליראה את הוויה, כל הימים וכל הענינים וכל הפרטים וכו',

און דער עיקר ניט אָפּגײן פֿון די פּשטות הענינים אַף-על-פּי װאָס דאָס איז ניט בזמן שבית-המקדש היה קיים און ניט אין ארץ-ישראל, אָבער על כּל פּנים װיבאַלד אַז דער זמן איז געקומען און מען לערנט אין די פּרשה שבתורה האָט מען שױן געלערנט װעגן פּרשת הקהל בפֿרט נאָך אַז מ'איז שױן אַרײַן אין שנת הקהל וכאמור יותר מג' ימים וכו' זאל מען לייגן א השתדלות מיוחדה אויף משפיע זיין אז אידן בכל מקום שהם זאלן זיך צוזאמען קלייבן אין אן אופן המתאים ובמקום המתאים ובזמן המתאים ווען ס'איז מתאים צו משפיע זיין בשלימות וכדרוש על אחת כמה וכמה אנהייבן ביי זיך אליין אין זיין שכונה אדער אין זיין שטאט אדער אין זיין חוג וואו ער האט די השפעה מיוחדה, זאל ער דארט מקהיל זיין אנשים ונשים וטף באופן המותר, ווי בנוגע צו נשים אויב דאס רעדט זיך וועגן אנשים ועל דרך זה בהפוכה, ובפרט נאך אנשים בנוגע צו אנשים, און נשים בנוגע צו נשים וכיוצא בזה, און דערציילן זיי אנהייבנדיג פון א ענין שהזמן גרמא מיט א פסוק פון תורה ווי עס ווערט דערציילט וועגן מצוות הקהל, מיט א פסוק וואס מען זאגט ונשלמה פרים שפתינו, און ווי דערקלערט אז דאס איז אויכעט א סגולה אז דורך ונשלמה פרים שפתינו איז מען ממהר אז זאל זיין ונשלמה פרים בפשטות אין דעם בית המקדש בפשטות און טון אזוי איינמאל און א צווייטן מאל און מיוסד על התורה און מיט דברי תורה און מיט דבר הוי' זו הלכה על פי הלכות התורה ובדברים היוצאים מן הלב ביז אפילו מאה ואחד פעמים

פון יגעת אין אן אופן של יגיעה בזה, און דעמאלט האט מען אויך די הבטחה ומצאת כמדובר כמה פעמים, אז מען האט ניט נאר לפום ההשתדלות באקומט ער שכרו, נאר ער האט אויכעט אין אן אופן של מציאה שלא בערך פון די טירחה אין וועלכע ער לייגט אריין אין דעם איז ער מצליח מיט די אנשים ונשים וטף, אז זיי זאלן זיך צוזאמענקלייבן בכלל ובמיוחד אין די ימי דפגרא, אנהייבנדיג פון עשרת ימי תשובה וואס דאס איז דאך כאמור לעיל בדוגמא פון חולו של מועד, אז די ימי החול פון עשרת ימי תשובה על אחת כמה וכמה ביום הכיפורים, אחת בשנה על אחת כמה וכמה אין די ד' ימים שבין יום הכיפורים לחג הסוכות, וואס דעמאלט כאמור זאגט ער אין מדרש זיין אינגאנצן דורכגענומען מיט גרייטן זיך און צוגרייטן מעניינים של תורה ומצוות איז ער כולל אויכעט דעם ענין בשנה זו פון הקהל על אחת כמה וכמה ביום שמחתכם וואס שטייט שמחה, ג' פעמים בחג הסוכות, והולך והוסיף ואור, ביז מען דערגרייכט צו שמחת פון שמיני עצרת, ישראל ומלכא בלחודוהי, ביז מען דערגרייכט צו שמחת תורה ווי ער זאגט אין זוהר, אז דעמאלט איז עס פארבונדן מיט כתר מלכות, וואס דאס איז אויכעט פארבונדן מיט מלך ביפיו תראינה עיניך, תחזינה עיניך, וואס דאס איז דוד מלכא משיחא, וואס יופי המלך איז אויך פארבונדן מיט כתרו של מלך, וכמדובר לעיל בארוכה, וואס דאס איז אויכעט די שייכות, אויכעט א טעם אויף די שייכות פון הפצת פון כתרה של תורה, פון פנימיות התורה ביז אין אן אופן פון חוצה, וואס אויך דארט דערגרייכט דער ענין פון מלך מלכא משיחא נאך קודם גילוי ביאתו וגילוי שלו בפשטות, אז דאס וואלט די אלע עניינים זיך אפטאן בפשטות, וכאמור על ידי וואס עס זיין דער זריזות הכי גדולה דער אחישנה. אין מעשה האדם ובפרט האמור לעיל ענינים דורך הקהל האנשים והנשים והטף נאך גלייך תיכף ומיד א התחלה בזה, על אחת כמה וכמה אויכעט משפיע זיין וואס אמאל איז לייכטער צו פועל זיין ביי א צווייטן ווי מען פועלט ביי זיך אליין מצד כמה וכמה טעמים און דער עיקר ווי מען זעט עס בפועל און דער עיקר אז מען זאל אויפטון מיט זיך און אויפטון מיט א צווייטן און אויפטון מיט א דריטן און מיט כל אלה צו וועלכע ער קען דערגרייכן אז אלע זאלן זיין כאיש אחד בלב אחד אין די אלע עניינים האמורים און גיין מחיל אל חיל צו אחת בשנה על ידי תורה אחת. וואס דעמאלט ווערט איז דער דער גילוי אויכעט פון יחידה הכללית, וואס דאס איז דער גילוי פון און דער דער ביאה ביאתו וגילויו של יחידה הכללית פון דוד מלכא משיחא.